א גוטן ערב שבת קודש פרשת שלח און אין ארץ ישראל שבת פרשת קרח. איך האב ארויף געלייגט אויף וואטסעפפ א זאך וואס איך האב געטראפן אויף די וואטסעפפ גרופס אז ס'איז דא אין ארץ ישראל האט מען ארויס געגעבן א נייע זאך ס'שטייט אויף פאקס ניוס אויך און וואס דאס טוט איז אז טאמער א לייף גארד וואטשט א גרויסע סווימינג פול אבער ער קען נישט וואטשן יעדן קינד האבן זיי געמאכט א נייע זאך אז ס'פילט די מענטשנס מאושען און אויב דער מענטש

יעס דעט עקטשעלי איז די פורפעס טו העוו ע דיווייס דעט העלפס פיפעל אין דער בעק יארדס וואו דער איז נאו לייף גארד אן סייט.
רייט סאו טודעי ווי אר פארטשענעט טו העוו א לייף גארד אן סייט, לייף גארד אליסא, שיס גאנא דעמענסטרעיט וואט העפענס ביקאזע דיס איז דיטעקטינג די קידס פלעיאינג אין די בעקגראונד ענד ריעלי וואט העפענס איף א טשיילד גאוס אנדער די וואטער ענד איזענט מאווינג. רייט סאו טיפיקלי רייט נאו די סיסטעם איז איז טרעקינג עוועריבאדי יו קען סי די דיווייס דעט איט טרעקס איט נאוס דעט דער אר פיפעל אין די פול. די מאמענט סאמאן איז גאוינג דאון און נאט מאווינג פאר אבאוט פיפטין סעקאנדס דיס איז ווען די אלארם וואלט גאו אףף און יו וואלט געט איט יו וויל העיר איט אין די פול אלארם אין די פול פול יוניט אין די האוז און יו געט א נאטיפיקעישאן טו יור פאון דער יו סי שי סטעיד א פיו מינוט אבאוט טען סעקאנדס און די אלארם איז גאוינג אףף און איי געט די אלארם אלסא טו מיי.

אבסעלוטלי האנדערט פערסענט. אלרייט גוד לאק אוט דער וויר סיען אלל דיס קידס מארגא סאם אינטערעסטינג סטאף אבסעלוטלי, וויט אוו קאורס וואטער סעיפטי בינג די גאול סאו וועדער יור עט א פובליק פול און מעיבי יו דאונט העוו די די אסאם אליסא הו ווי העד עז א לייף גארד העיר סעווערל לייף גארדס אן סטעף עט דיס פארטיקולער פול אין וועסט הארטפארד באט איף יו דאונט העוו דעט דען מעיבי סאמטינג לייק דיס סאמטינג טו קאנסידער פאר א רעזידענשעל פול.
אלרייט ניד די אינפא וויל פוט איט אפ אן אר וועבסייט פאקס סיקסטי וואן דאט קאם ענד אן סאשעל באט פאר נאו. איים קיט מעקגילווערי. איים מארגא פערעל, פאקס סיקסטי וואן ניוס. כ'האב עס ארויפגעלייגט און מ'האט מיך שוין געקאלט פיר קעמפס, נישט איינס, נישט צוויי, נישט דריי, פיר קעמפס, הרב נחום געטס אונז מער אינפארמעישן וועגן דעם, אונז וויל מיר עס טוהן, זאל מיר עס קויפן, וויפיל קאסט עס, זאג איך ניינצן הונדערט דאלער קאסט עס יעצט, און זיי זאגן ס'איז א דיסקאונט ווייל מ'איז ווי מ'זאגט אין טרעינינג, אבער למעשה וועט עס קאסטן אסאך מער, זאגן מיר די אלע קעמפס, אויב אונז קען מיר ראטעווען פאר ניינצן הונדערט דאלער לעבן פון א. קינד, זענען מיר אונז מסכים עס צו טוהן, אונז האב מיר נישט קיין פראבלעם מיט דעם, זאג איך היער עגעין, איך נעם נישט קיין אחריות אז ס'איז גוט, כ'האב עס געזעהן, ראה מעשה ונזכר הלכה, כ'האב עס ארויסגעשיקט, איז וויל איך ענק בעטן, יעדער זאל מאכן זיכער אז מען לייגט זיך אריין אין דעם פראדאקט, ביקאויז ס'קען ראטעווען דיין קינד, איר ווייסט יעצט, ביז יעצט, נאך נישט אנגעהויבן די זומער, אין ארץ ישראל איז שוין ווארעמער, ביז יעצט איז שוין דא צוויי געטראנקענע קינדער, סאו רבותי, לאמיר טוהן צו די זאך, נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך. איך זעה אלע קינדער פארן ווייטער ארום אן העלמעט, איך בין נישט דא יעדן צו זאגן זאל זיך אנטון א העלמעט, און זיי פאלגן נישט עניוועי די קינדער, זיי האבן מיך אין בוידעם, איז יעדער זאל וויסן אויב דיין קינד וועט געהארגעט ווערן מיט א בייק אדער מיט די אנדערע פארעדיגע זאכן, ער דארף אויכעט האבן א העלמעט, אפשר ליגעל דארף עס נישט האבן אבער איך בין אויך אין סעיוו די טשיילדס לייף, איך האב געזען א ווידיאו פון א איד, ס'העלפט מיר אסאך צו צו מיינע זאכן, האט ער געזען ווי זיין אייניקל איז אראפגעפאלן פון א קליינע בייק, און א קאר האט געבעקט און ס'האט אים געוואלט דעם קאפ איבערטרעטן, אזוי ווי ער האט אבער געהאט דעם העלמעט, ד'קאר איז נישט געפארן גענוג שנעל, האט עס נישט געלאזט די קאר זאל ארויפפארן אויפן העלמעט, און ס'האט אים געראטעוועט דאס לעבן פון זיין אייניקל, סא רבותי איך ברויך נישט פון ענק קיין געלט, קענטס עס אריינשטופן אין די במחילה ענקער געלט, עטס מיינטס איך זוך עפעס פון ענק, איך קום ענק דא ברענגען א פראדאקט, איך וויל עפעס האבן אז עטס זאלטס עס קויפן, צו נישט, איך וויל ענק זאגן איין זאך, איך בין נישט אויפגעוואקסן מיט די סאטמארע שייגעץ שטיק, ס'איז א גוטע זאך, וויל איך א טובה טון פאר מענטשן, וועדער יו אפרישיעט איט אר נאט. איי דאנט קעיר, ווייל דער אייבערשטער אפרישיעיט עס, און איך וויל ענק בעטן נאכאמאל, העלמעטס איז וויכטיג, און אזא זאך וואס ס'זאל קענען מאכן אז מ'זאל, ווי מ'זאגט, זען צו די קינד רירט זיך שוין נישט וויטין די נעקסט, כ'מיין זיי האבן געזאגט זיבן סעקאנדס, וויטש איז ווערי אימפארטענט, ווייל דעטס די קרושעל פארט, די ממש די הייקלסטע, איז זאלטס עטס זען צו טון אין דעם ענין. וועגן די העלמעטס, כ'האלט אין איין זאגן פאר די קינדער, און איך וויל מסביר זיין פאר די עלטערן, ס'איז זייער נישט גוט ווען עלטערן באגראבן א קינד, די בעסטע זאך איז ווען א קינד באגראבט עלטערן, דאס איז די בעסטע זאך, ווייל דעמאלטס מיינט מ'האט זיך אויסגעלעבט די יארן און מ'האט געזען נחת, איז וויל איך בעטן יעדן איינעם, ס'קאסט צען דאלער א העלמעט, ווער ס'האט נישט די צען דאלער איך לאז אים געבן, אמאל האט הצלה געטיילט העלמעטס, איך לאז אים געבן, גייטס ארויס אין די סטאר און קויפטס פאר די קינד א העלמעט, ביקאוז ווען דו וועסט דארפן באגראבן דאס קינד חלילה, וועסטו וויינען י י י י וועט דער אייבערשטער זאגן העי דו ליידיגייער וואס דו ביסט וואס האסט נישט געקויפט א סעיפטי א העלמעט סאו עניוועי פאלגטס מיך און ס'וועט ענק גוט זיין אם ירצה השם. דער עולם זאל הערן זייער זייער א וויכטיגע מעסעדזש וועגן טיקס, טיקס קענען הרג'נען מענטשן, ס'איז אזוי דעינדזשערעס, און טיקס קענען אריינגעבן א פויזן און מען קען דערפון ווערן מענטעלי ריטארדעד, עס איז דא א פרוי וואס זי פארציילט א מעשה, איך וויל דער עולם זאל עס הערן, און איך וויל מען זאל זיך אפלערנען פון דעם, אויב מען טרעפט שווארצע פינטעלעך. אויף דיין קינד, און מסתמא איז דאס טיקס, דארף מען וויסן וויאזוי דאס אראפצונעמען אז ס'זאל גאנצערהייט אריינגיין אויף א טוויזער און אריינלייגן אין א פלעסטיק בעג און לויפן אין שפיטאל צו מאכן זיכער אז ס'איז נישט געבליבן שטיקלעך אדער אינפעקשאנס פון דעם טיק אינעם מענטש. הערטס דאס אויס. סאו איי וואנטעד טו בי א ווערי ווערי גוד מאדער יעסטערדעי ענד איי באוט א ספרינקלער פון וואלמארט און איי סעט איט אפ אין מיי בעקיארד און מיי קידס דזשאמפט אראונד אין קראקס און אין דעיר בעיטינג סוטס פאר לייק טרי אוערס.

טשעק יור קידס נייטלי, איווען ביג קידס, אר טיטש דעם האו טו טשעק דעמסעלווס, ענד איף יו וואנט א רעקאמענדעישאן איי דזשאסט הייערד סאמבאדי טו ספרעי אוט.
נאך א זאך, ס'איז דא איינער וואי וואי דזשעיקאבסאן, ער רעדט זייער גוט, איי סי נאטינג ראנג, איך הער אים אויס א לאנגע צייט, ענד היז דואינג א גוד דזשאב, חוץ פון דעם האט מען געזאגט ראני גרינוואלד, פון חבד, סאטמאר, זאגט מען ראני, יו נאו דעט אלע ענקער גארבידזש וואס עטץ ווארפטס ארויס פיקן מיר אונז אויף, און מ'מאכט פון זיי מענטשן, סיי באדינגליך. סיי ביי די מיידלעך. סאו עניוועי, איז געגאנגען איינער הייסט רב שאר א באר, שיער, שאר, ער איז געפארן צו זיין א מגיד שיעור אין טאהש, האט טאהשער רבי געזאגט מען זאל אים רופן שיער נישט שאר. יא, א צעפוילטע בריאה, ער האט געארבעט אין די אינגע יארן, ער איז נישט געווען קיין רב, האט זיך געעפנט א שול, ער לאזט נישט אריין אויב עס האט נישט קיין אינטערנעט מיט רעש, טיסען, עניוועי, ער איז רבי גדליה שאר'ס א נעפיו, סאו דער מיינט אז ער איז אויכעט נאך מחויב מוחה צו זיין. און סאקמער קאקמער האט אים גערופן ער זאל קומען אין סאוט אַכט זאגן א דרשה. כ'וואלט פרעגן שיער, שאר, פאר די דרשה האט מען דיך שוין אמאל מכבד געווען אין סאטמאר? צו יעצט זיי האבן שוין נישט קיינער ווער זאל רעדן פון די שטותים וואס זיי האבן געוואלט דו זאלסט רעדן, ארויסצוגיין קעגן א מענטש, האבן זיי דיך גערופן. זיי האבן אפגעשטעלט דאס ארויסגיין קעגן מענטשן וועגן צוויי טעמים, קודם האט מען אנערקענט אז זיי זענען די גרעסטע גנבים בלאפער שקרנים. איך האב ענק אלץ געזאגט, דוד שמידל איז ביי ענק א צדיק א צדיק, ער ארבעט פאר משרד העתיקות, ער נעמט געלט פון סאטמאר און פון זיי. יעצט איז ארויסגעקומען דעם אמת. זיי זענען געגאנגען אין עפעס א שטאט, זיי האבן געוואלט פראטעסטירן מ'גראבט, זענען געקומען דארטן די פרויען און זיי האבן אנגעהויבן צו זינגען, ווען זיי האבן אנגעהויבן צו זינגען זענען זיי אוועק געגאנגען, איז למעשה איז איך האב ענק אלץ געזאגט דאס איז בלאף, מענטשן גלייבן שוין היינט ווייל זיי זעען, ס'האט זיך איבערגעצייגט, זיי זענען געגאנגען דארטן פראטעסטירן און זיי האבן געזאגט אפן אונז וויל מיר אזויפיל און אזויפיל געלט, איז געווען דארטן די פרוי וואס זי פירט דעם דארף, האט זי געזאגט דו קריגסט נישט קיין פעני, זי האט ארויסגערופן אלע פרויען זאלן זיך נעמען זינגען א ניגון, זענען זיי אלע אוועק געגאנגען. ס'אינטערעסאנט אז אין ארץ ישראל גייט פרשת קרח, און בן פלת זי האט זיך צוקעמט די האר, האט זיך צולאזט די האר און צוקעמט, און ממילא האט די חברה נישט געקענט צוקומען נאנט פאר זיי האבן נישט געקענט דורכגיין אן ערוה, דאס זעלבע געשען דא אויכעט, די חברה פרויען האבן זיך גענומען זינגען, און די חברה די פרומע וואס זענען געקומען פראטעסטירן האבן געמוזט אנטלויפן, נישט געקענט דארטן זיין, זאגן זיי זיי האבן געהאט באמבעס, אבער נישט אזעלכע באמבעס וואס הארגענען מענטשן, אנדערע מיני באמבעס, מען נעמט אינעסענט בחורים מען שיקט זיי, אה דאס איז. די בלאף האט זיך געענדיגט, זוכטס ענק בעסערע פרנסות. איז למעשה האט מען גענומען שאר זאל ארויסגיין קעגן וויי וויי דזשעיקאבסען, וואס האסטו מיט דזשעיקאבסען? חוץ פון דעם קענסטו זעהן ווי די וועלט האט זיך געטוישט, ווען סאקמער קאקמער האט נאך די מאכט, האט מען גענומען אזא איד ווי וויי וויי דזשעיקאבסען און פארברענט, זיין פאטער האט ארויסגעגעבן א צייטונג קעגן סאטמער אין אלגעמיינעם, און מען וואלט אים פארברענט, נאר וואס האלב סאטמער גייט אים אויסהערן, פארוואס? ווייל סאטמער פארקויפט נישט גארנישט, זיי פארקויפן בלאף מיט שקר און דער עולם איז שוין זאט פון דעם. און ממילא דער עולם נישט אינטערעסירט צו אטאקירן מער מענטשן. איצעלע פּימפּ וואס ער קען נישט פישן זיצט אין אולד עידזש האום האט געזאגט נאכן דאנסיען אין די לעצטע חתימה קיינער טרויט זיך היינט נישט ארויסצוגיין קעגן א פערסאנעל מענטש קעגן א יחיד ווייל זיי האבן געמיינט אז נאך צוויי וואכן עסטו קומען אויף אלע פיר אזוי ווי א דאגי און זאגן איך טו תשובה איך טו תשובה נישט נאר דו ביסט נישט געקומען דו האסט אויסגעטון יעדן רב די אונטערהויזן. אונז אליינס זעמער נתפעל געווארן פון זאכן וואס דו האסט געוואוסט אונז האמיר נישט געוואוסט אז דו ווייסט עניוועי, זיי האבן גענומען דעם משוגענעם שאר שיר אברהם שור הבר, ער זאל גיין קעגן דזשעיקאבסען, אונז גיימער עס מער נישט צולאזן, ווען אונז גיימער זען אזא זאך גיימער אלע פראטעסטירן, און דאס האבן די רבנים געדארפט טון דעמאלטס ווען מ'איז ארויס קעגן מיר אויכעט, ווייל זיי האבן געוואוסט וואס ס'גייט דא פאר. ס'איז דא איין טרוקענער פסוק אין חומש, א טרוקענער פסוק, ס'הייסט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, זאלסט נישט אריינשטופן דיין פיתיק אין די מחילה פון א בחור צו פון א יונגל, און אוודאי נישט פון א מיידל שטייט א פסוק, שפעטער, און אויף דעם גייט מען זיך מיט מיר קריגן? מ'האט מיך געלייגט אין חרם. כא כא, כ'לאך פון ענק. דא לייג איך ארויף איינעם רבי שלמה ערליך וואס ער איז מוחה אויף דעם רב שארשיר, שור שנגח את הפרה, וואס ער האט גערעדט צאם אויף רב דזשעיקאבסאן. יא, כ'האב געהערט דער איד זאגן אז וויי וויי דזשעיקאבסאן איז טמא מיט די גאנצע זאך. איך וויל נישט אראפרייסן אים און איך וויל נישט רעדן וועגן אים, אבער כ'מיין יעצט איז א גוטע אפערטוניטי ארויסצוברענגען מורא'דיג א וויכטיגע פוינט. וואס אלע אידן וואס האבן אביסל שכל וואס גייען הערן וואס טוט זיך אויף וואטסעפפ וואס זענען אביסל ברייטער נישט נישט נאר וויאזוי מען האט זיי אויפגעצויגן זיי לערנען זיך אויס אידישקייט אין דזשענעראל וויל איך זאגן א זאך אז מ'דארף זיין מורא'דיג מורא'דיג קעירפול ס'איז געווען דעם פראבלעם דורך אסאך דורות ס'איז געווען אידן זענען אמת ערליכע אידן געזעצן און געלערנט א גאנצן טאג אין בית מדרש. און זיי זענען נישט געווען אין טאון וואס טוט זיך אויף די וועלט, זיי האבן נישט געוואוסט די נייעס, זיי האבן נישט געוואוסט ווער די פרעזידענט איז, זיי האבן נישט געוואוסט ווער די צאר איז אין די לאקאל, זיי האבן גארנישט געוואוסט, זיי האבן געדאווענט פאר אידן און פערטיג. און נאכדעם איז געווען אנדערע אידן וואס זענען אויך געווען תלמידי חכמים און ערנסטע גרויסע צדיקים, אבער זיי זענען געווען ברייטערע מענטשן, זיי האבן געוואוסט וואס טוט זיך אויפן וועלט, זיי זענען געווען קאנעקטעד מיט די דור. זיי זענען געווען קאנעקטעד מיט די יוגנט, זיי האבן אייביג געוואוסט וואס טוט זיך מיט די קליינע קינדער, אזוי ווי צום ביישפיל די פיאסעצנער, די הייליגע פיאסעצנער פאר מלחמה, כ'ווייס נישט וואס כ'האב געטראכט פון אים, אבער עס זענען געווען נאך אסאך אזאנע וואס זענען געווען זייער אינטון אין די יוגנט און וואס טוט זיך ווי די וועלט האלט היינט, און ממילא האבן זיי געוואוסט וויאזוי מוסר צו זאגן, וויאזוי צו שרייבן א ספר חובת התלמידים למשל. מיט בני מחשבה טובה, ווייל זיי האבן געהאט די פולס. און מוז מען וויסן אלע אידן וואס האבן היינט עקסעס צו די מורא'דיגע חכמה וואס ליגט אין די פאונס היינט און די אלע זאכן, פארשטייט זיך די פאונס קען מען נוצן פאר שלעכט, אבער די זעלבע זאך קען מען עס נוצן פאר גוט, און די אלע וואס נוצן עס פאר גוט און הערן אויס גוטע שיעורים אויפן פאונס און מען קאנעקט זיך און מען פילט זיך אן מיט חכמה מיט ידיעת השם מיט מלאה הארץ דעה את השם, פאר די מענטשן וויל איך זאגן אז מען דארף זיין זייער זייער קעירפול, געב א קוק וואס מען האט געטון מיט גרויסע אידן ווי די סקולענער רבי, די סקולענער רבי איז געווען קודש קדשים, איי דאנט טינק אז עס איז דא א מענטש אויף די וועלט וואס האלט אנדערש, איז ער געווען אזוי אין טאון אין די דזשענערעישאן ווי די סאטמאר רב איז געווען אין זיינע צייטן, אין טאון אין די דזשענערעישאן איז ער געווען אזוי אין טאון ווי די אנדערע, זיכער אז נישט. און געווענטליך האט ער טאקע נישט געזאגט קיין דייעס, די איינציגסטע פלאץ וואו מען האט אים געקענט כאפן אמאל ווייל ער ברענט פאר קדושה האט מען האט אים אנגעדרייט, ער איז שוין געווען א אלטע איד וואס עס איז געקומען צו די קינוס כלל ישראל, האט אנגעהויבן צו רעדן וועגן טעלעוויזשן, און ווייסט, מען האט אים אנגעדרייט אבער ער האט טאקע נישט געוואוסט. יעצט מוזסט זיין זייער קעירפול פון וועם מען הערט וואס. דא דא דער איד וואס רעדט, וואס האקט אויף וויי וויי דזשעיקאבסן, איז ממש די ענין. דער איד וואס האקט אויף אים, לויט ווי איך פארשטיי איז ער א איד א תלמיד חכם, א ערנסטע איד, און און איך גיי אים נישט בארעדן איז ער א מורא'דיג גרויסע מענטש. די פראבלעם איז, מענטשן האבן אים מסתמא געקומען פארקויפן זאכן אויף וויי וויי דזשעיקאבסן. און ממילא איז ער געקומען און אים בארעדט. וויי וויי דזשעיקאבסן איז פונקט די פארקערטע, איז א איד א תלמיד חכם מופלג, ער געבט שעה'ן און שעה'ן שיעורים אין תורה און חסידות און עבודה און קבלה, און נגלה און נסתר, א ידען, ער איז א איד וואס איז זייער אריינגעטון אין די היינטיגע דור, ער איז ביזי מיט יעדע קלייניקייט, מיט אלע מינע פראבלעמס אויף די וועלט גייען דורך זיין טיר, און ער איז א איד וואס האט געראטעוועט. צענדליגע טויזנטע חסידישע היימישע משפחות וואס האבן געזוכט, זענען צמאים לדבר השם, זיי האבן נישט געהאט וואו זיך צו קערן, זיי זענען געקומען פון געוויסע קאמיוניטיס וואו מ'האט נישט גערעדט בכלל וועגן עבודת השם, מ'האט נאר גערעדט וועגן זאכן וואס מ'טאר נישט טון מיט חומרות מיט זאכן, אסאך פון זיי אנשטאט צו דראפן אידישקייט האבן זיי אנגעהויבן אויסצוהערן YY Jacobson זענען צוריק געקומען און זענען פראוד דזשוס, איך קען דאס זאגן פון הונדערטע וואס איך קען פערזענליך וואס YY Jacobson האט געראטעוועט. יעצט קען איך האבן טענות אויף דער וואס האקט אויף אים, איך קען האבן טענות אויף אים, אבער מצד שני ווייס איך אז ער האט נישט קיין השגה קעגן וועם ער האט גערעדט און וואס מען דארף בכלל רעדן וועגן. וויפיל מענטשן זענען געווארן נענטער צום אייבערשטן פון די מין סארט דרשות וואס יענער איד האט גערעדט היינטיגע צייטן, און וויפיל מענטשן זענען געווארן נענטער צום אייבערשטן דורך וויי וויי דזשעיקאבסן, ממילא איז עס נישט נאר, איך רעד נישט נאר יעצט וועגן דעם פארטיקולער קעיס, באט עגעין, יעצט איז א גוטע צייט צו רעדן וועגן דעם, און זאלסטו וויסן א כלל גדול. פאר דיך אליינס, ס'איז נישט נאר פאר גדולים, א פשוט איד דארף וויסן, מען טאר נישט זיין נאאיוו, טארסט נישט זיין פאנאטיש, ס'איז אן עבירה צו זיין נאאיוו, מען טאר נישט זיין פאנאטיש, דו מוזט וויסן וואס טוט זיך אויפן וועלט, ס'דא אידן וואס זיצן און לערנען, כ'קען א אינגערמאן זיין טאטע איז א דיין, אדם חשוב עד מאוד, א עלטערע מענטש לויפט דאך ארום טוט זיך אויס די גלעזער ווען ער גייט אין גאס, א דערהויבענע איד, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך אויפן גאס, און דער אינגערמאן זיין זון זאגט מיר אז ביי זיי אינדערהיים די קינדער פלעגן זיך באהאלטן ווידעאוס אונטערן טיש מיט אהין, די טאטע האט קיינמאל נישט געוואוסט, ער האט נישט געהאט קיין אהנונג וואס ס'טוט זיך, עס איז א מורא'דיגע חכם, אלע זיינע קינדער זענען גאר שוואך דארט אין יענע משפחה, און ער איז געווען ווארעם צו זיינע קינדער, א שיינע איד אבער ער האט נישט א פיינע איד אבער ער האט נישט געוואוסט וואס טוט זיך, סאו ממילא איז עס אן עבירה. נישט צו וויסן ווי די דור האלט היינט, ס'איז אן עבירה נישט צו זיין קאנעקטעד, כל שכן פאר א איד וואס א מנהיג, כל שכן פאר א איד וואס האלט דרשות, מוז פונקטליך וויסן ווי די דור האלט פאר ער עפענט אויף זיין מויל. יעצט איך זאג נישט קיין מוסר פאר די וואס עפענען אויף די מויל און זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך, ס'איז צווישן זיי און דעם אייבערשטן, און חס ושלום אין מיין לעבן וועל איך נישט בארעדן א איד וואס קען לערנען, חס ושלום, אפילו איך דיסעגרי מיט געוויסע זאכן פון זיי, מ'טאר נישט רעדן אויף א ערליכע איד. אבער אונז מוז מיר זייער שטארק וואטשען ווער האט געזאגט וואס. הערסט אזא מין זאך א סטעיטמענט פאר די דור, א סטעיטמענט וויאזוי מען זאל דילן מיט טעקנאלעדזשי, אדער וויאזוי מען דילן מיט זאכן, הער א רב וואס ווייסט, וואס האט שוין געזעהן א קאמפיוטער. רעד מיט א רב וואס דרייט זיך מיט בעל בתים וואס האבן סמארטפאונס ארום אים. הער אים אויס און ער זאל דיך זאגן. א ערליכע איד, און ער זאל דיך זאגן וויאזוי מען זאל דילן מיט דעם, איינער וואס ווייסט נישט וואס דאס איז, וואס איז נישט קאנעקטעד צו די זאכן, וואס ווייסט נישט די היינטיגע דור, ווייסט נישט די נסיונות בכלל, זיי זענען נישט וואס קענען דיך דאס זאגן, דו קענסט זיי פרעגן שאלה אין הלכה, דו קענסט זיי פרעגן הדרכה אין עבודת השם אויב ס'פעלט דיך אויס, אבער גיי נישט צו זיי זיך דורכרעדן אויב דו האסט א קינד וואס טויג נישט. זיי ווייסן נישט וואס דאס איז, און דאס דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווער נישט נאאיוו, דזשאסט בי קאנעקטעד און דארפסט וויסן וואס טוט זיך אויפן דור, און אזאנע אידן ווי וויי וויי דזשעיקאבסן און נאך אסאך אזאנע אידן וואס האלטן דרשות וואס זענען קאנעקטעד, זיי ווייסן, זיי דרייען זיך. און זיי זענען אמת'ע ערליכע אידן און זענען תלמידי חכמים, און זיי זאגן דיך א זאך, אוי, דעם זאלסטו עס אריין נעמען אין די ביינער, אקעי כל טוב.
דא האט עטץ געהערט וויאזוי איינער וואס הייסט ר' שלמה ערליך נעמט זיך אן אז ס'טייטש אזוי אז אין אמת'ן איז וויי וויי דזשעיקאבסאן גערעכט, נאר מ'זאל נישט מאכן פון רב שור שיער א בהמה, לאמיר אים לאזן צו זיין א חיה, אן אקס. נאכדעם האט עטץ ווי איך האב איך זאג מיין מיינונג אויכעט, איך האב אויכעט וואס צו זאגן, און הערטס אויס ביידע אלע מיינונגען, וועט עטץ אליינס קלוג ווערן, סאו האב מיר זיך אייביג פארלאזט אויף די רבנים, רבנים, רבנים, כ'ווייס נישט צו מען מעג זאגן וואס איך גיי זאגן, ווען מ'וואלט זיך נישט פארלאזט אויף די רבנים ביי ווארלד וואר טו וואלטן געווען אסאך לעבעדיגע אידן נאך היינט פארלאזט אז מ'זאל נישט אוועקלויפן ווייל זיי האבן נישט קיין מורא, זיי כאפן נישט אויף א זייט, פארן בעלזער רב האט מען צוגעשטעלט מיליאנען און פאר סאטמאר רב האט מען צוגעשטעלט מיליאנען און די אלע אידן זענען געגאנגען צו היטלער. און נאכדעם איז דא נאך אזאך וואס דו דארפסט וויסן אז ווען זיי ליינען ווען די צייטונגען וואלטן זיי געוויסט אז מען דארף לויפן אבער אלעס איז מן השמים איך זאג נישט איך וועל צולייגן א קלייניקייט ער זאגט אז דער סקולענער רבי איז א קדוש וטהור און ער רעדט אזוי גוט און ער האט פארשטאנען דעם דור ער האט אזוי פארשטאנען דעם דור ווי איך פארשטיי פראנצויזיש ער איז געווען א קדוש וטהור קיינער קריגט זיך נישט און האט נאכנישט פארשטאנען דעם דור, איך וויל אייך עפעס זאגן, איינער וואס ער פארשטייט נישט דעם דור קען נישט זיין קיין קדוש וטהור, קען נישט זיין, ער איז געווען א פיינער איד, ווי דאונט ארגיו די פעקט אז ער האט געלייגט תפילין יעדן טאג און ער האט געהאלטן שבת און ער האט געפאסט יום כיפור, אונז ארגיו מיר נישט די פעקט, אבער צו רופן אים א רב און א מנהיג, אפשר אין סקולען וואו ס'איז געווען זיבעציג אידישע משפחות וואלט ער געטויגט, דא האט ער בכלל נישט געטויגט, אונז זעמיר געגאנגען צו אים אז ער זאל ארויסהעלפן קעגן די מלחמה פון פעדאפיילס האט ער נישט געוואלט, עט אזויפיל האט ער דאך יא געטוהן, דער שוואגער זיינער דער נעפיו דער שטערן ער איז געגאנגען אז ער זאל אינטערשרייבן קעגן מיר האט ער געזאגט דאס טוט ער אויך נישט ער ווייסט וואס נחום ראזענבערג טוט דאס האט ער אים געזאגט ער גייט נישט אינטערשרייבן עניוועי האט דער זוהן אינטערגעשריבן נישט קיין חילוק סא דאס איז וואס מען דארף וויסן אין וואסערע מצב אונז לעבן. יעצט כ'האב געוואלט רעדן נאך זייער א וויכטיגע זאך. וועגן זומער סעיפטי, עס ווייסט נישט יעדער איז הונדערט פראצענט געזונט, ס'דא מענטשן וואס האבן מעדיקעישאנס, ס'דא וואס האבן עס לעבנס לאנג, און די זעלבע ס'דא מיידלעך אויך, און ס'דא בחורים אויך, און זייער אסאך מאל געבן זיי נישט איבער פארן הואעווער איז אין טשארדזש אז מען זאל דיספענסן די מעדיקעישאנס, ווייל זיי האבן מורא פאר די מעדזשיק ווארד, וואס איז נאך די מעדזשיק ווארד? כ'האב שוין פארגעסן, שידוכים יא. איז זייער אסאך מאל געשען נאכדעם גרויסע אומגליקן, אסאך מאל געשען אזאלכע אומגליקן וואס זענען איריווערסיבל, כ'מיין איינער וואס האט עפילעפסיס קען צאמפאלן, כאפן א זעץ אין קאפ און מ'איז פינישט פאר לייף, סאו איך וויל ענק עפעס זאגן, איף יור גאננע דא איט דא איט די רייט וועי, מאך זיכער אז איינער געט איבער פאר דעם וואס ער דארף נעמען קער אין די הענט אריין. נעם א סיגניטשער אז דו האסט עס איבערגעגעבן, ווייל אנישט מארגן עפעס קען זיך אויס די סאקמערע קאקמערע וועג, נעם א סיגניטשער כ'האב עס איבערגעגעבן, כ'האב איר געזאגט וויפיל מ'דארף נעמען פון דעם און אזוי ווייטער, ענד סאמבאדי העז טו בי ריספאנסיבל פאר אלל דיס, ס'איז געשען זייער אסאך פראבלעמען אין זייער אסאך קעמפס אין זייער אסאך קאנטריס מכח דעם ווייל. און מ'האט מורא געהאט פאר די מעדזשיק ווארד, און איטס ראנג, סאו בי סאו קיינד, מאך זיכער אז דו געסט עס איבער פאר א רעספאנסיבל פערסאן, די רעספאנסיבל פערסאן מוז דיר אונטערשרייבן ער האט עס באקומען, און דאס און דאס איז וואט העז טו בי דאן, ענד דער טעיקינג אפאן דעמסעלווס טו טעיק קעיר אוו איט. נאכדעם האב איך שוין געזאגט אסאך מאל, כ'וועל עס איבערזאגן, ס'איז אלטע באנגעלאוס, אלטע האלץ, און טאמער געשעט א פייער, די האול באנגעלאו גאוס דאון. טאמער ס'דא מענטשן אינעווענדיג דארף מען האבן גרויס מזל אז ס'זאל גארנישט געשעהן. וועגן דעם בעט איך יעדן איינעם ס'זאל קויפן א פייער עקסטינגושער, ס'קאסט נישט קיין סאך, ס'קאסט פערציג פופציג דאלער קאסט אן עקסטינגושער, קענסט קויפן דריי פיר קליינע, ס'קאסט ווייניגער, און זאלסט האבן הענדי אז ווי ס'זאל נישט געשעהן זאלסט נישט דארפן לויפן, שפריצט גראד און פארטיג, און דאס איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך. נאכדעם זאל מען געדענקען ס'קומט זומער די. עלטער איז נישט אזוי שטארק ווי דא ווייל עס איז דאך סוף כל סוף א באנגעלאו קאלאני, ס'איז א באנגעלאו און די קעמפס אויך נישט אזוי שטארק, דארף מען וויסן בחורים שטעקן איין אזאלכע טשולענטס מיט דעם מיט יענעם, די אלע זאכן זענען פייער העזערדס און דאס טאר מען נישט צולאזן, און בפרט נאך אז ס'קומט ווי מ'זאגט די הייסע טעג און די היט אלאון קען מאכן א פייער, סאו פליז בי ווערי קערפול וויט וואט יו אר דואינג. ס'איז אויך זייער כדאי אז מ'זאל געבן איבעראל שיעורים וואס דאס איז א טיק, ווייל נישט יעדע ענימעל וואס ס'קריכט אזוי ארום איז א טיק, ס'דא פויזנעס ס'איז דא נאן פויזנעס, ס'איז זייער גרינג עס צו דערקענען אויפן קאלער, ס'איז זייער כדאי אז מ'זאל געבן שיעורים, מ'געט דאך שיעורים אויף אלע שטותים וואס ס'איז דא, זאל מען געבן שיעורים אויף דעם אויכעט, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, ס'קען מציל זיין דיין לעבן און דיין קינד'ס לעבן. מ'דארף ארום גיין ווייזן וויאזוי טאמער ס'כאפט זיך אריין א טיק וויאזוי מ'נעמט עס ארויס מיט א טוויזער, אלע פיר פיס זאלן זיין גאנץ, נאכדעם לייגט מען עס אין א פלעסטיק בעג און מ'טראגט עס גראד אין א האספיטעל. רבותי, לעטס נאט יו נאו בי סאו העזיטענט ענד רילאקטענט טו דו טינגס דעט אר. פארטנט אויכעט, מען טראגט עסנס אין די היץ, נישט יעדע טראק איז עירקאנדישענד, זאלסט זייער וואטשן ווען די קויפסט א פראדאקט, קודם זאלסטו וואטשן דעם דעיט ווייל סקען זיין סאיז דארטן פון פאר א יאר, יו נעווער נאו, אין א פריזער סקען ליגן, נאכדעם אז די זעהסט אז די דעיט איז א הונדערט פערסענט אקעי, דעמאלטס אויב די קענסט זאלסטו עס עפענען אין סטאר און א שמעק טון, למשל אז סאיז פאטעיטא סאלעד קאוסלא זאכן מען קען עס עפענען א שמעק טון. צו ס'איז נישט געלעגן זעקס שעה אויפן וועג. נחמיה וועבערמאן האט אריינגעדרייווט א מיידל אַכצן שעה פון די קאנטרי אויף ניו יארק, ס'איז דא וואס זיי טראגן פאטעיטא סאלעט אהין די אַכצן שעה. יו העוו טו בי ווערי קערפול, טאמער האסטו באקומען סעמענעלע צו די אלע אנדערע קראנקייטן, יו וואונט בי עיבל טו געט אוט אוו איט. כ'האלט מודיע זיין נאך זייער א וויכטיגע זאך, מ'גייט ארום נאך געלט, צדקה, אין באנגעלאוס. פרויען זענען אליינס, עס קומט ארויס איסורי יחוד, עס קומט ארויס אלע אנדערע צרות, סאך מאל קאלן מיך אפ פרויען אז יענער האט פראבירט צו טאטשן, ווייל סע איז נישט קיין מצוה אז א פרוי זאל געבן צדקה און בפרט נאך אריינצולאזן איינעם אין שטוב, עס איז דא פרומע פרויען וואס זיי פרעגן יענעם איך זע ער שוויצט אפשר קען איך אים געבן א קאלטן טרינק מיט אן אייז קרים, אין איינעם קענסט אים געבן א ווארעמע וועדזשיינע אויכעט, איטס דעדלי ראנג, איטס קעגן די הלכה, און אז די זוכסט נישט קיין צרות מיט דיין מאן און דיין פעמילי לייף, דען דאונט דו איט. פארגעס נישט אז די אידן טרעפט דאך דיין מאן אין בית מדרש אויכעט. יעצט בשלמא ווען זיי קומען צו מיר נאך געלט פארשטיי איך, קומסט אהיים צו מיר איך האב דאך נישט קיין שול ווי טרעפן זיי מיך דארט, אבער די אידן צו וועם עטץ גייטס נאך געלט די אלע אידן דאווענען אין א שול און ממילא זאלסטו טרעפן זייערע מענער דארט, חוץ פון דעם איז דא א הלכה מ'טאר נישט נעמען קיין גרויסע מתנה פון א פרוי, דו ווייסט היינט נישט וואס דאס הייסט א גרויסע מתנה, ס'איז דא אמאל א פרוי וואס האט נישט אויף דורך צו לעבן דעם טאג, איז במילא דארף מען וואטשן.

לאז נישט אין שטוב ס'איז דא מחוצפים, דא מענטשן וואס זיי קומען ענד ביפאר יו נאו דעיר רעדי טו טאטש, מ'האלט יעצט אין איין כאפן אין ארץ ישראל אויכעט, דא ברוך שם האט זיך עס אביסל איינגעשטילט, ווייל די גאווערמענט ארבעט מיט, אבער אין ארץ ישראל איז נאך א לאנג וועי טו גאו, סא דו האסט נישט קיין שום רעכט אריינצולאזן קיינעם אין שטוב, און זאלסט געדענקען ס'איז נישט דא קיין טראסט, נישט דא קיין טראסט, כ'האב ענק געזאגט, ס'איז דא א פלאץ אין אפסטעיט וואס ער פארדינגט קארס, ער פיקסט טראקס. איך בין אמאל געגאנגען דינגען א קאר אינמיטן ווינטער, האט ער מיר פארציילט אז ס'איז דא א ווייבל, איך בין אנגעגאנגען ווער דאס איז, א בעלזער ווייבל, זי האט געהאט דעמאלטס זעקס קינדער, היינט קען זיין האט זי שוין אנגעפאפט נאך אפאר, און דער גוי האט מיר פארציילט אז יעדן זומער איר מאן זיצט אין די שטאט און ער ארבעט נעבעך זי אויסצוהאלטן, און זי שפילט ביבער מיט אים ביינאכט, און וואוינט ביי די לעצטע באנגעלאו פון די קאלאני, אזוי מען מוז נישט בכלל אריינקומען, פון די בעק קען מען אריינגיין צו איר אין שטוב אדער זי גייט ארויס, איך ווייס נישט פונקטליך ווי, ווי זיי טרעפן זיך. קען זיין ס'איז נאך אזא מעשה אזוי ווי אין דער אלטער היים אין סאטמאר איז געווען די פרוי וויאזוי זי האט געהייסן די באבע יוטא צו וויאזוי וואס זי האט געזאגט אז שדים האבן איר אטאקירט יא סקען זיין דער גוי איז א שד עניוועי סנישט וויכטיג מדארף זייער וואטשן און נישט טראסטן א פרוי דארט זומער אליינס און זי דארף האבן א האוז פאון אין די באנגעלא ער דארף האבן א האום פאון דא און כאפ א שמועס אמאל דריי פארטאגס געב א קאל עס צו זעהן ווי דער מאן געפינט זיך. ביקאוס איט קאוד בי ער געפינט זיך ערגעץ אויף א זונה איז במילא פונקט אזוי ווי דער מאן טאר נישט בלייבן דא אליינס טאר די פרוי נישט בלייבן דארט אליין אנד דעטס איט און איך האלט סתם יעדער גייט זאגן כ'בין א משוגענער קען זיין איך בין אבער איך לאך פון אים כ'האלט אז יעדער דארף האבן א חבר וואס יענער האט אויך א ווייב אין די זעלבע קאלעני און אמאל זאגן געב דיך א קוק אום וואס טוט זיך ביי מיר ביינאכט. אינעם באנגעלאו. געב דיך א קוק אום, אפשר דרייען זיך דארטן שדים, אפשר קענען זיי הרג'ענען מיין ווייב. און די זעלבע זאל זיין דא אין די שטאט. איך ווייס איין זאך, די ווארט טראסט איז געשטארבן. א פרוי קען זיצן מיט איר מאן, נוצן זיינע פעסיליטיס, נוצן זיין הויז, נוצן זיין געלט, און זי קען גיין טשיטן מיט אן אנדערן, כאטשיג זי האט פון יענעם גארנישט. ס'איז די די שלעכטע בלוט וואס מען האט אין זיך, דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן. זאל קוקן וואס האט יענער מער פון מיר? וואט עם איי לוזינג מיט דעם וואס איך בין א וואן מען? ווייף, דעטס וואט איט איז, איטס אלל אבאוט, סאו איך וויל מסביר זיין פארן עולם מען זאל זייער וואטשן, און איך וויל אויך מסביר זיין פאר די אלע פרויען זאלסט וויסן קלאר אז דו ביסט דיך מייחד מיט אן אנדערן, האסט אן ערנסטן פראבלעם צו דו מעגסט צוריק גיין וואוינען מיט דיין מאן, נאכדעם אז טאמער דו ברענגסט קינדער אויף די וועלט איז עס קינדער וואס איז אסור פאר דיר מיט דיין מאן צו וואוינען, וויאזוי, ווען און וואס דארפסטו פרעגן א רב, צו ס'איז דאורייתא צו דרבנן, צו דו האסט ממש אים אריינגעלאזט כמכחול בשפופרת, צו כדרך המנאפים. די אלע זאכן דארפסטו דאס מברר זיין מיט א רב, איטס ווערי סיריעס ביזנעס, און איך בעט זייער שטארק דעם עולם, א חלק פון די אלע ס'דא שיערים, ס'דא די אמונה ארגענעזעישן יענע, מ'האט האטליינס, אלעס איז זייער גוט, באט די יסודות של דברים איז פאר אלעם, אפילו די תהלים זאגן איז נאכדעם וואס דו לערנסט אלע יסודות של דברים, וואס דאס איז איסור יחוד און אזוי ווייטער, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, די חשד איז אויכעט זייער זייער שטארק, אסאך מאל אפילו דו טוסט נישט. גארנישט געטון. ס'דאך א שאד מענטשן און נאכדעם רעדן. וועסטו קיינמאל נישט אפווישן דעם פלעק. און ממילא פעלט עס דיר נישט אויס. יו דאונט ניד איט ענד דאונט לוק פאר טראבל. און אמאל איז מען פארכאפט אין זייער א שלעכטע באנגעלאו קאלאני. ס'איז דא אנדערע פרויען דארטן וואס זיי דרייען זיך בויפרענדס מיט זאכן. דזשאסט ליוו איט ענד געט אוט. קאז די דעמעדזש וויל בי פאר עווער ענד אלוועיז א ווערי בעד וואן. ענד דאונט טריי איט. מ'זאל אויך מיטנעמען אזעלכע ריפלעקטערס, אויב מ'גייט וואקן אסאך אויפן ראוד, און מען זאל מיטנעמען מיט זיך א פלעש לייט, טאמער ווערסטו סטאק ערגעץ אין א וואלד צו ווי, דארפסט וויסן וויאזוי דו קריכסט ארויס, און יעדער זאל מיטנעמען טעלעפאונס, מיט מישער, אן מישער, ס'איז נישט קיין חילוק, נאר יעדער זאל האבן א טעלעפאון, טאמער מאכט זיך דיר א סטעיט אוו עמערדזשענסי, פאלסט אראפ, צוברעכסט דיר דעם פיס, דו ווייסט נישט ווי דו ביסט, זיי קענען וויסן ווי דיין טעלעפאון איז, סאו לאמיר אנהייבן צו זיין סעיף, נאט סארי. יעצט געוואלט רעדן וועגן נאך זייער א וויכטיגע זאכן, עטס ווייסט אז. ווען א פרוי גייט אין מקווה זיצט זי דארטן מינימום א האלבע שעה, אזוי איז די הלכה, און ס'איז דא די אלע אווערהיטעד צימערן מיט אלעם, ס'האט נישט געהעריג קיין ווענטילעישאן, צו לייגן געהעריגע ווענטילעישאן איז אויך אביסל שווער ווייל ס'הייבט זיך אן צו זיך פארקילן אין די וואנע, יעצט גייען מיר דורך גענוג פראבלעמס, אבער יעדע זאך האט א פתרון, ס'האט א וועג וויאזוי מ'סאלווט עס, יעצט כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, אזוי ווי. ס'איז שוין געווען אסאך מאל פרויען וואס האבן גע'חלש'ט אין מקווה, איך אליינס האב געטראפן אמאל עפעס אין ארלאנדא, כ'דענק נישט אפילו ווי, כ'האב עס ערגעץ פארשריבן אבער כ'דענק נישט יעצט, כ'האב געזען אז די פרוי נישט נאר זי ווייסט נישט וואס הייסט א טבילה און א מקווה און א חציצות, זי האט אפילו נישט געוואוסט וואס גאט איז, עניוועי, קיינער ווייסט נישט, אבער זי האט נישט געוואוסט אפילו וואס א אידישע טאכטער דארף וויסן. זי האט גארנישט געוואוסט אז מ'דארף אריינלייגן די האר, מ'דארף זיך אונטערטונקען אונטער וואסער, שי דידנט נאו עניטינג. פרעג איך איר אזוי, טעל מי,

זי נעמט ארויס פון אמעריקען רעד קראס אז זי איז דורכגעגאנגען א קורס אין עדווענסד לייף גארדינג און אלעם. פון יעדע שלעכטע זאך קען מען זיך דאך עפעס אראפלערנען. סאו יעדן זומער ווארן איך אז מען זאל אויסלערנען די פרויען קודם זאלן האבן א טעלעפאן אין קעיס זיי דארפן רופן די הצלה, און נאכדעם אז מען זאל זיי אויסלערנען אז טאמער זיי דארפן אריינשפרינגען אין וואסער ארויסנעמען א פרוי זאלן זיי עס טון. זיי האבן שוין אפאר מאל געטון, איך לערן עס שוין יארן. שוין יארן צוריק האב איך אנגעהויבן צו טון אין דעם אז מען זאל לייגן איבעראל א לייף גארד. קיצור, כ'האב געטראפן. איין מקוה וואס א פרוי איז א לייף גארד, א אידישע פרוי, און זי זאגט מיר זי האט מורא זיך צו טובל'ען, איך פארשטיי נישט, ביסט א לייף גארד און יור עפרעיד? זאגט זי יא, ווען איי גאו פאר אימערסינג אין די מקווה, דעט מינס טובל'ען, שטיי איך וויאזוי מיר איז באקוועם צו שטיין, האו איי פיל, דעט איים נאט גאנע טילט אווער אר עניטינג, זאגט זי די וועי. ווי העוו טו אימערס אווער סעלווס איז אז מ'דארף זיך אראפלאזן די פיס, די פיס זאלן אראפגיין, זאל זיין צושפרייט, זאגט זי דעטס ווערי בעד פאר אס, ביקאזש ווען יו ספרעד יור פיט אפארט יו יו דאנט העוו יור באלאנס עס וועל עס עס גוד עס ווען דעיר קלאוסער דען יו העוו טו טילט יור בעק יו העוו טו ספרעד אוט יור ארמס טריי טו פיקטשער יור סעלף וואט ווי לוק לייק ווען ווי אימערס עניוועי פרעג איך יעצט זאג מיר איף איי וואס טו פוט אין א סטיל ריבאר א באר אראונד די מקווה, אין עוורי מקווה, וואד איט בי מאר קאמפטערבל? זאגט זי וואט די יו מין? ביי אל מינס איט וואד בי מאר קאמפטערבל, קאז דען יו העוו יור הענדס טו סופארט. דעמאלטס האב איך אנגעהויבן אריינצולייגן איבעראל סטיל ריבארס, כ'האב געהאט דאס גיהנום פון רבנים, מען טאר נישט, נאר ווען ס'לויזט זיך, און די אלע זאכן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, רעד צו א צווייטן, ווייל איך קען די זאכן. דא דא א פראבלעם אז א פרוי איז מירתת איז די טבילה נישט כשר אפילו בדיעבד. שפעטער מיט די צייט שוין די רבנים איינגעגעבן, ס'איז געווען עטליכע מענטשן האבן מיר געזאגט, ס'איז געווען פרויען וואס האבן מיך אנגעקאלט, איף נאט פאר יור באר איי וואד העוו בין דעד ביי נאו. כאפט א שווינדל א סחרחורת. עניוועי איך לייג עס אין אלע מקווה'ס, איך פייף זיך אויס אויף יעדן, איך מאך נאר זיכער אז ס'זאל זיין בערך פֿופֿצן אינטשעס אונטערן וואדער לעוועל, צווישן זעקס ביז פֿופֿצן אינטשעס, אזוי אז. אפילו מען כאפט עס אן דארף די מקווה אידענע נישט זעהן צו זי האט אריינגעלייגט די הענט אונטערן וואסער ווייל ס'איז אונטערן וואסער. ס'איז דא א חומרא פון מנחת יצחק אז טאמער ס'גייט ארויס אויף איין עק אינדרויסן פון וואסער איז די גאנצע טבילה נישט כשר. שנייד דאך אפ דעם פייפ. אויף אלעם איז דא א פתרון. איז למעשה איז וויל איך שטארק אנהייבן מעורר צו זיין ס'איז זומער די באנגעלאוס זענען דורכגעבאקן הייס דארט ווי די מקווה'ס זענען.

איך וויל ענק זאגן איין זאך, ווען איך מאך מקווה'ס האב איך איין זאך אינזין די גאנצע צייט, איך האב אינזין אז טאמער איז דא געשען אן אומגליק וועט קיין אידישע טאכטער מער אין די שטאט קיין מקווה נישט זעהן, ווייל איך ווייס וואס ס'גייט זיין, מ'וועט זאגן אה זעהסט, געגאנגען אין א מקווה, וואזנט סעיף, דיס לעידי דראונד, הו נידס איט, און דעמאלטס וועל איך פילן אז איך בין דער שולד, סא איך קען נישט. איבערדרייען דעם אייבערשטנ'ס ביכל, און וואס איז יענעם פארשריבן איז פארשריבן, איך קען אבער איין זאך יא טון, אז ס'זאל נישט הייסן וועגן א פשיעה פון נחום ראזענבערג, דאס איז אלעס וואס איך קען טון, איך וועל עס ענק אויסלערנען, וויאזוי זאלסט נישט זיין דער מענטש וואס מען קען אים פוינטן די פינגער, און דאס איז אלעס וואס איך האב אינזין, איך האב נישט אינזין די אלע זאכן די הויעכע בחינות, ניין ניין, איך האב אינזין אז ס'זאל זיין סעיפטי וואן הונדרעט פערסענט, אוודאי ס'זאל זיין. כשר אויך, אבער די סעיפטי ביי מיר פונקט אזא מין חומרא אזוי ווי יעדע שיטה וואס ווערט פארווארפן אין הלכות מקוואות. סעיפטי איז נאמבער וואן. כ'האב געזאגט אמאל א דרשה פאר א רב, ווען ס'שלאגט זיך סעיפטי אדער הלכה, איז סעיפטי ביפאר הלכה. ס'איז א קלארע זאך אזוי. סא. און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל ווייטער נישט געשען קיין מכשולות. סא איך האלט אז אט די פאר חדשים, די באנגעלאוס, די צימערן ווי די מקוואות זענען, אין רוב פלעצער, איז נישט געהעריג געמאכט מיט לופט.

הידור זאל זיך טובל'ען אין די מקווה'ס וואסער אליין אין די מי גשמים, טאמער האבן זיי נישט גענוג טוישט מען נישט, איך האלט א יעדע מקווה דארף האבן אינדרויסן א צעטל וואס ס'זאל שטיין פונקטליך ווען מ'האט אויסגעטוישט די וואסער, און ס'זאל אויך שטיין אונטערגעשריבן א נאמען פון א רב אז ער איז געווען דארטן ביים טוישן, ווייל טאמער נישט נוצט עטס נישט קיין מקווה נוצט עטס א סווימינג פול, ס'איז זייער נישט גוט, א אידישע טאכטער איז זיך מוסר נפש א גאנץ לעבן, זאל לעבן מיט צניעות, זאל לעבן מיט קדושה, מיט טהרה, און פאר די. פאר די איין מאל א זומער צו צוויי מאל א זומער וואס קומט אויס צו גיין אין א מקווה אין די פרעמד טויג נישט, על כן זאג איך אן אלע יארן, נאר א מקווה וואס מען נוצט א גאנץ יאר, ביסט נאנט צו קרית יואל פאר צו אויף קרית יואל, ביסט נאנט צו אנדערע גרויסע מקווה וואס מען נוצט א גאנץ יאר, ביסט נאנט צו ווילימסבורג פאר צו ווילימסבורג, באט מאך נישט קיין געשעפטן, ווייל עט די ענד אוו די דעי וואסערע פסל'ע מקווה'ס איך האב שוין געטראפן אין די קאנטרי מיט הכשרים פון גאר חשוב'ע רבנים וואלט איך ענק נישט געוואלט יעצט נאכאמאל איבערגיין, ביז זיי זענען א גאנצן ווינטער נישט גענוצט. און דאס איז נישט גוט ווייל ס'קראכט און קיינער ריעלי קעירט נישט, כ'האב שוין געטראפן מיט א הכשר פון די התאחדות עס האט געהאט א געהעריגן פילטער אין ליבערטי, כ'האב מיך אריין געבראכן דארט מיט כח, און איצעלע פימפ האט עס אראפגענומען דעם הכשר און מ'האט נאר צוריק געלייגט ווייס איך וואס, ס'איז דזשאוקס. צוויי חשוב'סטע זאכן ביי כלל ישראל, כשר פלייש, דם מיט חלב, כריתות, און מקוואות, איסור נידות, איז אזוי נעגלעקטעד, עקטעד אז איך קען זאגן מעיד אני עלי שמים וארץ, זעכציג, זיבעציג אדער אכציג פראצענט פון אלע מקווה'ס אין אמעריקע ווערט געפירט דורך דזשעניטערס, דער דזשעניטער קומט אינדערפרי, ער וואשט אויס די מקווה, און זעהט אויס אז ער קען הלכות אז ער טריקענט אויס די מקווה אויכעט ווייל ס'איז נישט דא ווער ס'זאל אים נאכקוקן, און זעהט אויס אז ער מאכט השקה אויכעט, ס'קען זיין, קען זיין יא און קען זיין נישט, ס'איז א דזשאוק, כ'האב אמאל געזאגט פאר מקווה יו עס עי ער בויעט, ער בויעט, ער בויעט, זאגט. צוויי פראבלעמס, קודם כל לויט וויפיל דו האסט געבויעט דארפסטו האבן כאטש דרייסיג רבנים, ווי זענען די רבנים מכשירים? ס'איז נישט דא. און נאכדעם מוזטו וויסן נאך א זאך, די בויען איז נישט די חכמה, די חכמה איז די תחזוקה, דאס אויסהאלטן נאכדעם. איך בוי נישט נאר אז איך האב ווער ס'עט עס איבערנעמען און ווייטער פירן, אזוי האט מיך אויסגעלערנט מיין רבי, איינער פון מיינע רעבעס דער העלמעצער רב זכרונו לברכה, ס'איז געווען עטליכע מאל וואס ס'האט זיך. מונע געווען פון צו בויען וואס האבן נאכנישט געוואוסט ווער ס'עט איבערנעמען, און זאגט ער אז דו ווייסט נישט האב איך נישט וואס צו טון, יעצט טוט זיך א גאנצע זאך אין אומאן וומאן זומאן, זיי זאגן אז איינער בויעט דארטן אויפן רימניצער רבינ'ס נאמען א מקווה א פרויען מקווה, ער האט מיך געבעטן איך זאל עס בויען איך האב אים געזאגט איך בוי נישט איך וויל וויסן ווער ס'גייט עס פירן, פארשטייסט איך וויל זיצן אין ניו יארק און דארט מוזן זיך טובל'ן פרויען, זאגט ער עט נעמען ראביי ליטמאנאוויטש פון די עדה, זאג איך אים נעם אים זאל דיר גיסן אויכעט, איך גיי נישט. איך קען נישט קיין אינסטראקשענס אויפן טעלעפאן, אויב איך בין דארטן קען איך עס דיר מאכן, אבער דו מוזט האבן אחר כך צו וועם עס גייט נאכדעם. סוף איז געווען יעצט קומען זיי ארויס אז די זקני ברסלב זאגן אז דאס איז גאר אויפן שטח פון בית החיים. יעצט וויל איך ענק זאגן, ביי מיר איז גאנץ ברסלב איין שטיק ליגנט מיט שקר, בלאף, ווייל ווען מען האט געבויעט די שול האט מען אויכעט געטראפן ביינער, אזוי האט לייבי פיש איבערגעגעבן און ס'האט זיי נישט געבאדערט, זיי האבן געזאגט ס'איז דעם רבינ'ס א זאך און צווייטנס זעהט אויס אז אן אנדערער וויל טוהן ווילן זיי נישט אז מען זאל טוהן, הייבן זיי אן מיט די שקרנות. דאס איז דאך דער סדר, גאנץ ברסלב ארבעט אזוי, און נאכדעם לויפט מען צו בית דין און מען בעט צעטלעך, מען דארף זייער אבאכט געבן אין וועלכע מקווה מען נוצט, ס'געווען מקווה'ס ווי איך האב שוין גע'פסל'ט אפילו בדיעבד, און מען האט עס ווייטער גענוצט, הו רילי קעירד, נאובאדי קעירס, זיי מיינען זיי טוען מיר וויי, איך לאך פון ענק, איך ווייס נישט היינט צו מען האט איבערגעבויעט צו נישט, אבער דער ניו העמפשיר מקווה האב איך דעמאלטס געזאגט פסול אפילו בדיעבד, עס איז געווען דארט איינער, איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט, ער האט געזאגט אז ס'איז יא גוט. שוין זאל יא זיין גוט, געזונטערהייט. כ'האב נאך געוואלט וויסן פאר וועם דער אייבערשטער האט געשריבן דעם גאנצן הלכות מקוואות. די גוים לערנען עס נישט און די אידן האלטן עס נישט, סאו פאר וועם האט ער עס געשריבן? פאר די פאר וואס האלטן יא? שוין אקעי, סאו דאס זענען אלזא זאכן וואס מען דארף וויסן, און יעצט זעטס וואס טוט זיך מיטן הכשר. איר כאפט יעצט? אין ענגלאנד האט פארקויפט טרייפעס צוויי סטארס, צוויי שטעט, מאנטשעסטער, נאך א שטאט, ליווערפול, מען האט אים געכאפט האט ער זיך געהאנגען אויף א הוק און פארטיג. שוין, דאס איז וואס דא גייט פאר. איך וואלט בעטן די רבנים אז זיי זאלן נישט נעמען קיין קוקערינס קיין אלטע פרויען, ווייל זיי געבן זיך שוין נישט אפ, זיי האבן שוין נישט קיין כח, דער קאפ גייט זיי שוין אויפן אלטן באטשי, זיי מוזן אים צוגרייטן סאפער. נעמטס יונגע פרויען, אפילו זיי האבן א וסת. איך האב שוין געזאגט אמאל א לאנגן שיעור אז דאס דאס מיינט נישט די טומאה, און אויב זי איז מער זרות וואס זי איז, און עספעשלי שי פילס ווייל זי גייט דאך עס אויך דורך און זי ווייסט וואס דאס הייסט טהרה, איז זיכער כדאי מען זאל נעמען א פרוי וואס האט נאך די וסת, כדאי צו נעמען א פרוי וואס האט א מאן וואס זי היט טהרה, און פרויען וואס אויב זיי האבן נישט קיין מאן דארפן זיי נישט היטן טהרה, כ'מיין מ'דארף דאס נאר האבן ווען מ'וואוינט מיטן מאן, עניוועי, סאו זאלט וואטשן אויף די אלע זאכן, און כ'וויל נישט קיינער זאל שלעכט פארשטיין, עס מיינט נישט צו זאגן אז איינער איז א גרושה אדער זי האט נישט קיין מאן מעג זי וואוינען מיט א פרעמדן, ניין ניין ניין דאס טאר מען נישט, מ'היט נישט טהרה מיינט אז זי האט נישט קיין מאן פאר וועם זי זאל זיך צושטעלן בטהרה. עס קומט דער זומער דארף מען זייער וואטשן די לאווער לעינס און די קיסינג לעינס און די יחוד לעינס. איז אלעס איסורי כריתות, נאכדעם נעמט דער אייבישטער וגובה דיליה שרייט מען רבונו של עולם וואט אר יו דואינג, עניוועי וועלט זאגט אז די עבירות פון די יונגע יארן פארשווארצן דעם מענטש דעם פנים אין די עלטער. טשעפעטס נישט, לעבטס באשיידן און צניעות'דיג, דארפסט א ווייב? נאו פראבלעם, נעם חופה קידושין, גיי וואוין מיט איר, האב מיט איר א שטוב מיט קינדער, דער איז נאטינג ראנג. כ'וויל מ'זאל הערן זייער זייער א וויכטיגן מעסעדזש וועגן טיקס, טיקס קענען הרג'נען מענטשן, ס'אזוי דעינדזשערעס, און טיקס קען אריינגעבן א פויזן און מען קען דערפון ווערן מענטלי ריטארדעד. עס איז דא א פרוי וואס זי פארציילט א מעשה, איך וויל דער עולם זאל עס הערן, און איך וויל מען זאל זיך אפלערנען פון דעם, אויב מען טרעפט שווארצע פינטעלעך אויף דיין קינד און מסתמא איז דאס טיקס, דארף מען וויסן ווי אזוי דאס אראפצונעמען אז ס'זאל גאנצערהייט אריינגיין אויף א טוויזער און אריינלייגן אין א פלעסטיק בעג און לויפן אין שפיטאל צו מאכן זיכער אז ס'איז נישט געבליבן שטיקלעך אדער אינפעקשאנס פון דעם טיק.

איטס רילי רילי בעד דיס סאמער, פליז בי ווערי ווידזשעלענט, טשעק יור קידס נייטלי, איווען ביג קידס, אר טיטש דעם האו טו טשעק דעמסעלווס, ענד איף יו וואנט א רעקאמענדעישאן איי דזשאסט הייערד סאמבאדי טו ספרעי. כ'וואלט געוואלט זאגן פארן עולם מ'זאל זיך וואטשן די דרייווער לייסענס זאל נישט זיין אפגעלאפן, און מ'זאל וואטשן די אינשורענס קארטל פאר די קאר, און מ'זאל פארן סעיף מיטן ספיד לימיט. מען דאך אויפן גרויסן טרוועי קען מען דיך אריינשלעפן אין עפעס א דארף וואס דער דזשאדזש איז דער פארמער און ס'קענען דארט זיצן גאנץ שבת אויך סאו טריי צו זיין סעיף ס'איז שוין געווען צוויי ריזיגע עקסידענטס אין ארץ ישראל ס'איז געהארגעט געווארן איינעם זעקס מענטשן איינעם צוויי מענטשן רבותי בי קערפול דרייוו סעיף. רבותי האטס א סעיף זומער. נאט סארי באט סעיף. ראה מעשה ונזכר הלכה. ס'ארומגעגאנגען א טוויט פון ראביי יענקל האראוויץ פון מאנסי. אז ס'איז געווען א יונגל און ס'האט געכאפט א היטש, א בחור'ל, און ס'איז א חברה'מאן וואס ער פיקט אויף היטשעס, ס'איז דא נאך איינער אויכעט אין בארא פארק וואס האט געכאפט א פיקטשער פון זיין ווען האלט אין איין אריינעמען קינדער און בחורים, און למעשה זאגט ער אז ער טאטשט קינדער, און די אנדערע זאך דארף מען וויסן אז ער האט אויך געטיילט איזרעילי פלעגס פאר די קינדער, זעהט עטס ווי סקרוד אפ אונז זעמער, איך האלט אין איין זאגן טאר נישט כאפן קיין היטש ווייל די היטשעס. די וואס זיי נעמען דיך האבן סאמטינג עלס אין מיינד, וואס האבן זיי אין מיינד? סעקס, סעקס, דעטס וואט די העוו אין מיינד, באט מען טאר דאך נישט רעדן גרעפיק ווייל מען ווערט דאך א א מנוול ווערט מען, איז במילא זאגט מען נישט דעם אמת, געט מען עס אויף א דריי נאך אויכעט אז זיי האבן געגעבן אן איזרעילי פאן, דאס איז די פראבלעם? הייסט די איזרעילי פאן איז די פראבלעם, וואס? אפגעפליקטע בהמות וואס עטס זענטס אפילו. קי הארוויץ וואס כ'בין ברוגז אויף אים. ס'איז דא איינער ער הייסט וואקסמאן ער איז א מולטי מיליאנער ער געט אסאך געלט פאר לעיקוואד האט ער א ברודער וואס האט געטאטשט קינדער און איך האב אים געהאט אויף מיין האטליין קומט יענקי קאלט מיך אפ איך זאל אים אראפנעמען ווייל זיין ברודער געט געלט פאר לעיקוואד זאג איך יענקי איי ריקארדעד דיס קאנווערסעישאן ענד איף יו דאנט וואנט גאו טו דזשעיל געט אף מיי ליין יו נאט סופאוזד טו דו דעט פראם יו איי עקספעקטעד מאטש מאר סאו יענקי הארוויץ האט א פראבלעם אז ער האט אויך געטיילט איזרעילישע פאנס. רבותי איך וויל נאכאמאל זאגן, עס קומט יעצט זומער, איך וויל נישט קיין כשלונות, קיין דורכפעלער, פאר ענק, נישט פאר מיר, איך האב אמאל געכאפט א היטש מיט א סקווערע אינגערמאן, איך האב נישט געכאפט, ער האט מיר געוואלט געבן א היטש, מיין טאטע איז געווען נישט מער געדאכט אין פרידוואלד, זאג איך איך קען נישט נעמען א היטש, פרעגט ער פארוואס נישט, זאג איך אים ווייל איך האב מורא אז כ'וועל מיך אריינזעצן, וועסטו מיך טאטשן, הייבט ער אן צו לאכן ווי שוין אן אלטער. אלטער קאקער, קיינער גייט דיך נישט טאטשן, זאג איך אים, אוי יע? פרעג ברוך מאטכען. נאכדעם זאג איך אים, ווייסטו וואס, איך האב מורא אז איך וועל דיך טאטשן, דו ביסט דאך יונג. זאגט ער, נו כמעט ארויסגענומען פון זיין גלאוו קאמפארטמענט א גאן, ער האט ליגעל א גאן, ער זאגט, יו דעיר דעיר טאטש מי, איי בלאסט יור ברעינס אוט, אבער איך האב זיך נישט געכאפט מיטן א היטש, סאו וואס איז די זאך? דער עולם וויל נאכנישט פארשטיין אז מען טאר נישט כאפן א היטש, און איף יו העוו נאו וועי אוו טרענספארטעישאן, דזשאסט סטעי האום. בחורים גייען היטשן. ס'איז דא יעצט א קאסינאו, מיך האבן אנגעקאלט פרויען זייערע מענער זענען שוין פארכאפט דארט, איטס דעדלי ראנג רבותי, יו שודנט בי דואינג דעט, דאונט גאו וויט די היטש, דארפסט אויסגיין אביסל, האסטו נאך דרײַ דאלער פאר א טעקסי, גוט און ווען נישט גיי נישט אויס, בקאוז דאס צו טוהן איז די ארגסטע זאך וואס ס'איז דא, פליז טריי טו ריפרעין פראם היטשינג, ווייל ס'איז נאך פארן זומער מ'האט שוין געכאפט, ס'איז דא צוויי, איינס איז דא א פיקטשער מיט א לייסענס פלעיט אין בארא פארק, און איינס איז שוין דא יעצט אין מאנסי אויכעט, און נאכדעם אז יענער טאטשט דיך, דו ווייסט אפילו נישט ווער יענער איז. ס'איז געווען אין מאנסי א צוויי דריי יאר צוריק האט איינער געטאטשט קינדער און ער האט א בארד אזוי ווי נחשון בן עמינדב ביז צום בעלי באטן און ווען ער פלעגט אויפפיקן די קינדער האט ער אראפגעלאזט די בארד האט מען געזען ער איז א חסידישער יונגערמאן שפעטער ווען מען איז אים געגאנגען זוכן האט ער זיך ארויפגעדרייט די בארד ס'איז צוויי מענטשן דו פרצופין איין שיטה אין די גמרא דער אייבערשטער האט באשאפן דו פרצופין. א מענטש האט געהאט צוויי פענעמער, אין די פראנט און אין די בעק. סאו איך וויל בעטן דעם עולם, איך האב שוין געווארנט און גערעדט דערפון, איך קען נישט, איי סאונד לייק ע בראוקען רעקערד, איף נאובאדי ליסענס טו מי, וואס איז די איידיע פון מאכן דעם גאנצן האטליין? סאו רבותי, דו מי א פעיווער, היטשן זאל זיין די ארגסטע זאך, און אפילו מיט אינסעסט, אין זומער, מען גייט אויפפיקן די מיידלעך אין קעמפ, איך בין א פעטער, איך בין א פעטער, א פעטער האט א גוטע ערוה וואס ער קען אריין. שטופן אין יענעמס מחילה, אין יענעמס וואדזשיינא, טאקע ווייל ער איז א פעטער, מילא האט זי נישט קיין מורא צו גיין מיט אים, און נאכדעם ווען ער כאפט אן מיינט זי דאס איז לאוו, און ווען ער שטופט ער אריין דעם פיפיק, דעמאלטס הייבט זי ערשט אן צו זען אז זי איז טיף טייער אין תחת אין דער ערד. רבותי סטאפ איט ביפאר איט געטס טו לעיט. רבי שלום שבדרון האט אמאל פארציילט א מעשה אז ס'איז געווען א קינד ער איז אראפגעפאלן אויף די פלאר און האט זיך צובראכן דעם קאפ, דעמאלטס נישט געווען נאך קיין הצלה, האט די א פרוי וואס איז דארט געשטאנען האט.

קען בי יור אוון טשילדרען, סאו טינק אבאוט איט. ברוך השם מען זעט שוין אביסל פיירות, שרייבט ארום אויף די בלאגס, א דאנק צו נחום ראזענבערג קען מען שיקן די קינדער אין קעמפ, איינער שרייבט ער איז אין קעמפ, ס'דא א גרויסע צימער, ס'פיל מיט מאניטערס, אלעס ווערט געוואטשט יעדע מינוט פון טאג אויך אין די נאכט, ברוך השם, איך האב אויך ערלעדיגט די גאנצע זאך אז די גאווערמענט זאל באצאלן פאר דעם, און זיי באצאלן נישט יעצט קיין געלט, זיי געבן דיר די קעמערעס מיט אלעם, ווייל איך האב זיי געזאגט מען גנב'עט אויף די קעמערעס, מען לייגט אריין א שוואכערערע, געבן זיי דיר די קעמערעס אויכעט. און מען קען שוין גארנישט טון נאר מען מוז עס אריינלייגן ווייל ס'איז א לאך, סאו רבותי קענטס מיך אלע מנשק זיין די אלע לאך לאך רבנים די וואס זיי לעבן זאלן פייגערן און די וואס זענען אפגעפייגערט זאלן זיך קאלערן אין קבר, נעם סתם א מענטש און פארשעם אים די גאנצע וועלט יארן לאנג, פארוואס? ווייל כ'האב געזאגט מען טאר נישט טאטשן קינדער, מען טאר טאקע נישט טאטשן און מען וועט נישט טאטשן. כ'וויל זאגן כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל פון איינער פון די אונטער די ראש העיר אז מען האט געמאכט אין בת ים ס'איז געווען א. אן אינצידענט וואס ווייס איך צו מ'האט חושד געווען דעם אראבער צו ער האט טאקע געטון אבער עס האלט אינמיטן ארויסקומען איז בקיצור האט מען געמאכט יעצט אין בת ים א גרויסן פראטעסט גייט מען ארגענעזירן א יעדער זאל זיך אויפוועקן צו וואטשן די קינדער הגנת ילדים האט מיך אנגעקאלט איינער פון די אונטער באאמטער פונעם ראש העיר צו פון ווי כ'ווייס נישט פונקטליך זיין טייטל און ער זאגט מיר דו זאלסט וויסן איך קען דיך פרעג איך ווי קענסטו מיך זאגט ער האסט געלערנט אין וויזשניץ איך געדענק דיך ווען דו האסט אנגעהויבן צו זאגן אז מ'טאטשט אין מקווה מחילות און מ'קראצט איך זאג דיר באמת, אלע אונזערע ידידים וואס האבן דיך געקענט האבן געזאגט יו לאסט יור מיינד חלילה. זאגט אזא געלונגענער מענטש ווי ר' נחום ראזענבערג זאל זיך משוגע מאכן מיט קראצן מחילות. שוין, מ'האט דיר געהאלטן אז חס ושלום יו לאסט יור מיינד. ס'איז דורך געגאנגען אפאר יאר ענד יו פראווד יור סעלף. ס'איז אנבעליוועבל. היינט רייסן מיר זיך אונז ביים קאפ אז מ'האט געזען ווי אלע חזירים לויפן נאך די קינדער אין מקווה פארוואס האט קיינער נישט געעפנט דאס מויל. מ'האט א חבורה אונז קלאפ מיר זיך על חטא און מ'טוט קאנסטרוקטיוו. אז באבוב וועט אויך גיין צו די הפגנות זאלן זיי זיך אויך אויסלערנען, נישט אזוי ווי אין קעמפס אריין געפארן א טראקער געטאטשט קינדער, אויסגעמעקט די גאנצע ווידעא, שעים אן זיי. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז כ'באקום אסאך גוטע גריסן, ס'דא הער איך טאהש האט א דיין אין קרית יואל, און. ער האט עפעס ארויסגעגעבן לעצטנס א איסור אז ווער ס'קומט אין די מקווה און ער שמועסט אסר'ט ער אים אריינצוקומען און מען פירט צו זיך זייער שטרענג אויסער דעם וואס אין קאמארנער שטייט ווער ס'רעדט שבת אין די מקווה מוראדיג ער זאגט איך וויל נישט קיין רעדן און איך הער זאגן ס'ארבעט זייער גוט ס'ארבעט מוראדיג איינער נעמט זיך שמועסן זאגט מען העקעקעקע איך געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן די אלטע חזירים האבן געוואלט קוקן אויף יענעמ'ס פופיק האט מען זיך צורעדט פון בעל שם הקדוש און פון יריטאז און פון פישפיקלא דיין, הו דע העל נידס טו דא דעט אין די מקווה? עניוועי קאלן מיך אפ אינגעלייט זיי זאגן אז ס'איז געווארן א מורא'דיגע שינוי לטובה ברוך השם, כ'האב געוואלט זאגן איך האב געמאכט די מקווה אין גיבערס פאר מאטעלע אין די גרויסע מקווה איז דא א פרויען מקווה דארטן ס'איז א גרויסע אזא מקווה נאר ס'האט מענדעלע חזר געוואלט האבן ביי זיך אינדערהיים די פרויען מקווה צו קענען קוקן יעדע פרוי וואס זי גייט אין מקווה מסתמא האט ער א לאך ערגעץ אין די וואנט האט ער געמאכט א אייגענע מקווה, כ'מיין פארוואס האט ער געדארפט א מקווה עקסטער ביי זיך, ס'איז אלץ נערוון משוגענער, עניוועי, מענדעלע חזיר, מענדעלע האגער, ר' מאטעלע'ס זון, עניוועי, דער רב, דער רבי, ער איז דער רבי פון גיבערס, איז למעשה האב איך דעמאלטס געזאגט פאר ר' מאטעלע'ן ווי גרויס זאל זיין די מקווה, זאגט ער כ'האב דרײַ הונדערט און פֿופֿציק עיקער לאנד, זאג איך אים דו ווילסט נישט ס'זאל זיין גרויס דרײַ הונדערט און פֿופֿציק עיקער, זאגט ער ניין. האב איך אים אזוי איך האב געמאכט א מקווה פאר הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט ער געזאגט ער וויל נאר אז צוויי בחורים זאלן קענען אריין גיין ווייל אזוי אויב צוויי נישט קענען זיין אינעווענדיג ווייל איינער וועט ארויס שטופן דעם אנדערן איז למעשה האב איך אים קאנווינסט צו מאכן כאטש זעקס זיבן זאלן קענען אריין גיין ווייל נישט וועט אויך נישט זיין צניעות'דיג שוין שפעטער האט מיר ר' מאטעלע געזאגט איך זאל עס מאכן אזוי און אזוי גרויס בין איך געוואויר געווארן אז ער האט דאך די וויזשניצער מארמארישע פויערן איינער האט אים געזאגט רבי פרייטאג איז געקומען די גאנצע מאנסי זיך דארטן טובל'ען. עניוועי איך האב עס גענדיגט זאג איך אים רבי ס'איז אבער נישט גערעכט די טוסט דאך האבן בחורים און די ברויכסט האבן די פאר דאלער פון די אוטסיידערס ס'וועט דאך זיין דא זנות האט ער געמאכט אז עפעס צוויי שעה צו דריי שעה מעגן די בחורים גיין צו די פרעמדע גיין איך ווייס פונקטליך ווייסט דאך עווריטינג גאוס העיווייער למעשה אבער איז וויל איך ענק זאגן ס'גייט זיין אין אלע גרויסע מקווה'ס אזוי די מענער מקווה'ס ס'קומען מענטשן פון אוט אוו טאון פון איבעראל פון גאנץ אמעריקע. פון ארץ ישראל, פון נירעדהאזע פון פישפיקלאדיין, פון בודאפעסט, פון איבעראל, עט די ענד אוו די דעי גייט געשעהן זנות, ווייל די קענסט יענעם נישט נאכלויפן די ווייסט נישט ווער ער איז, איז בעט איך א יעדער זאל מאכן די מין תקנה, אדער איין שעה צו צוויי שעה זאלן די בחורים קענען גיין און דעמאלטס טאר קיינער נישט קומען, אדער איין שעה צוויי שעה צו דריי שעה מעג יעדער קומען, דעמאלטס טאר די בחורים נישט גיין, לאטס נישט, סזאל נישט זיין א כהונת קופינדקעס, לאטס נישט צו דאס, דאס טאר מען נישט צולאזן. ס'איז געמאכט פאר חינוך, ס'איז נישט געמאכט אז מ'זאל מאכן געלט אויף די מקווה. איך דענק דא איז געווען אמאל אין סאקמער, קאקמער, דא אין קליימער סטריט, ס'איז געווען א הפקר וועלט, איז געווען, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען פונעם טאטן, א קינד איז אהיים געגאנגען, און געזאגט דעם טאטן, טאטי ווייסט, איינער איז מיר נאכגעגאנגען אין טוילעט, און ארויסגעשלעפט די מעשה, האט זיך גענומען שפילן דערמיט. און איך האב געטרייט צו אנטלויפן האט מיך נישט געלאזט, טאטע האט גענומען א טו ביי פאר זעקס פיס לאנג און איז אריין אין בעסמעדריש און האט אזאלכע מכות צו יענעם געגעבן אז פשוט איך האב נישט געגלייבט ער וועט בלייבן לעבעדיג און ס'איז געווען דארט מענטשן זיי האבן זיך אנגענומען נא נא נא אנטשולדיגט ער האט געטאטשט מיין זין שטייסט דא אין וועג כאפסטו אויך א שאס אין קאפ און אזוי דארף זיין דעטס גאנא העפן. איטס גאוינג טו העפען, אונז גייען מיר זיך נישט לאזן פון די חזירים, שוין די ענגלישע בהמות, זיי האבן געזען אז מענטשן האבן סמארטפאונס זענען זיי געגאנגען און זיי האבן גערופן די פאליס אז זיי האבן געווער, פיין, גרויסע בהמות. ס'איז דא א מעשה וואס כ'האב נאך נישט גערעדט דערפון גענוג, ס'איז דא אן אראבער וואס מ'האט אויף אים געפוינט די פינגער אז ער האט מאנס געווען א אידישע טאכטער פון זיבן יאר זייער ביטערליך, לויט די רעיפ איז אויסגעקומען זייער שרעקליך, יעצט איז ארויסגעקומען שוין נישט די ערשטע מאל אויך נישט, און דער אראבער שרייט ער ווייסט נישט וואס מען וויל פון אים, ער זאגט אז ער האט אַכציק ארבייטערס וואס ער פירט און ער איז א רעפיוטעבל מענטש, און ס'איז סתם א בלבול, ס'האט זיך אנגעהויבן צו דרייען די מעשה, און ס'ווייזט זיך אויס אז די פאליס האט געזען אז ס'איז טאקע געווען א בלבול, און זיי האבן אויכעט געזאגט אז מען האט עס אפאר מאל גערעיפט, נישט נאר יעצט די ערשטע מאל, בקיצור יעצט דארף מען אנהייבן צו דערגיין ווער ס'האט עס געטון, מסתמא איז עס געווען א טאטע אדער א ברודער, הו נאוס, וואלט אנלייגן אויף אן אראבער, עד כדי כך דער פריים מיניסטער פון ארץ ישראל איז דאך אזוי ווילד געווארן ער האט געזאגט אז מען דארף אים הענגען, אים געבן טויט שטראף. עניוועי, ס'לאזט זיך יעצט אויס ווער ווייסט ווער ס'האט עס געטון, און דאס איז געשען אין איינע פון די גרויסע אידישע שטעט, וואס הייסט מודיעין עלית, און ס'איז לעבעדיג, יעצט האבן שוין די רבנים פון שטאט ארויסגעגעבן צעטלעך אז מען זאל אויסלערנען די קינדער, דאס וואס איך טענה שוין פופצן יאר האט מען יעצט פיינעלי מקבל געווען, און ס'איז געווארן א מואוומענט אז מען דארף עס אנהייבן צו לערנען אין סקול, אין פראנט פון די קלאס, ס'איז לעבעדיג. אינדערווייל דארף מען אבער טרעפן ווער דער נואף איז געווען, איך ווייס עס איז נישט געווען א רב, עס איז דא די טיימס אוו איזריעל אזוי הייסט עס א צייטונג, דארט שטייט ראביניקעל סעקשועל מיסקאנדאקט דזשורנאליזם ווערסוס ריאליטי, זי ברענגט עס צו פון פארשידענע פלעצער ווי די רבנים האבן אלץ פראבירט צו באהאלטן צ' נעמט די גרעסטע נואף און די גרעסטע חזיר וואס איז דא, איך האב עס ארום געשיקט ווער ס'האט די טמא'נע כלי קען עס ליינען, ס'איז זייער א שיין לאנג ארטיקל, יעצט. איינע פון די זאכן וואס ער שרייבט אז צוויי פרייאריטי עריעס פאר אימפראווינג רעביניקעל סעקשועל מיסקאנדאקט מידיע ריפארטינג אז מען זאל אנהייבן צו גיין צו די מידיע און מען זאל ריפארטן די צווייטע איז אז מען זאל פרעסן טשארדזשעס מען זאל זיך נישט שעמען ווייל יענער איז א רב זאל ער גיין אין דר'ערד עניוועי ס'איז זייער א שיין לאנג ארטיקל איך קען עס אפילו נישט פארליינען ווייל ס'איז צו לאנג אבער איך האב עס ארויפגעלייגט ווער ס'האט די וואטסעפפס האב איך עס ארויפגעלייגט. און נאכדעם איז דא נאך אן ארטיקל אז א מיידל מען האט איר נעבעך גערעיפט און ס' די ארטיקל הייסט העפענד טו יו ענד קלערדזשי אביוז און ס'זאגט מען זאל נישט מורא האבן קלערדזשי שמערדזשי אז יענער טוט אנדערש ווי ס'שטייט אין די הלכה צו ווי מענטשליכקייט איז פארהאנען אין די גאס זשאסט פוט אים וועיר הי בעלאנגס נאכדעם איז דא זייער א שיין ארטיקל וואס איך האב ארויפגעלייגט ס'הייסט די ענעמי איז אין יור אוין בעק יארד.

ס'דא דער ליצמאן האט א גערל פרענד מלכי חי לייפליין און ס'דא אסאך מענטשן קאלן מיך יעדע וואך נו וואס ער זיצט מ'האט אים שוין איינגעזעצט איינגעזעצט כ'ענטפער שוין נישט די טעלעפאן סא כ'האב שוין נישט קיין געדולד יעצט ברוך השם די איזרעילי פאליס האלט ביים לייגן צוויי פיילס זיכער קעגן אים און אפשר א דריטע אויך.

מען טאר נישט, די גויים זאלן וויסן חילול השם, די שייגעץ טמא. נו, און וואס איז מיט דעם דיין גירלפרענד חי לייפליין? עניוועי, ער גייט זיצן ווי א טאטעלע, איך האב אזא הנאה, איך האב דעמאלטס געפוינט מיט די פינגער, איך האב געזאגט מיסטער ליצמאן, דו וועסט נאך גיין אמאל זיצן, ווייל דו טשעפעסט מיטן אייבערשטנס קינדער. שוין, יעצט הייבט זיך עס אן. כ'האב ענק געזאגט, די הנהגה פון אייבערשטן איז נאר מאריך אף, עס הייבט זיך אן דער וגבי דיליה'ס צרות. כ'לייג דא ארויף א צען מינוט'דיגע פילם, א מאמע וואס פאר אסאך יארן צוריק האט מען אויכעט מאנס געווען איר קינד, אבער מ'האט זיך געהארגעט ס'זאל נישט בלייבן קיין עדים קיים, און ס'דא עפעס זאכן וואס די פאליס זאגט ס'איז זעלבע זאך דא און דארט, כ'ווייס נישט וויאזוי דאס קען זיין, באט ס'טוט זיך, לייג איך עס ארויף, ס'איז צען מינוט. ס'כדאי אויסצוהערן, איך בעט יעדן איינעם, טאמער גייט איר עס אויסהערן און איר פארשטייט היברו, זאלט איר עפענען א באקס טישוס, ביקאוס יור נאט גאנא סטאפ קרייאינג וואס עס גייט פאר, און דאס האבן די אלע לך לך רבנים, ימח שמם וזכ, איך זאג שוין נישט קיין ימח שמם איז אויך נישט און אפילו דאס איז אויך נישט ווערט, זיי האבן דאס געוואלט משתיק זיין, יצחק שטערן איז געלאפן כאפן חתימות פון סרול האגער המצרי.

און ער איז א עורך דין, ער הייסט נתן ראזענבלאט, ער זאגט אז א שכן פון די מיידל, די זיבן יעריגע מיידל, אין די עיר חרדית וואו אין בנימין, איז האט צו טוהן מיט די משפחה און ס'האט גארנישט צו טוהן מיט אראבער, ער זאגט נישט נאר אראבער כאפן קינדער, נאר ס'האט צו טוהן מיט היימישע מענטשן אויך. ס'דוירט דרײַצן מינוט.

וואס ער איז א בן תורה, ער איז א פרומער מיט אלעם, און ער האט געפירט א קשר מיט צענדליגע פרויען, געהאט זנות מיט זיי, אויך האט ער דעקט זיך צו מיטן טלית קטן מען זאל אים נישט זעהן, משוגענע חברה, כאפט נישט אז דער אייבערשטער האט אלעס געזעהן, איז אלעס פארשריבן. יעצט איז דא איינער א ירושלמי וואס ער האט אנגעהויבן אראפצורייסן אזאלעכע שלטים, פאוסטערס, יעצט איז די פאליס האט אים געכאפט רעד הענדעד, וואס האבן זיי געטראפן ביי אים? צוויי מעסערס, שטייסט? דאס איז אונזערע חברה.

מיידל וואס זי זאגט אז ער האט געהאט צו טון מיט איר, ער האט אויפגעהאלטן א גרויס געשעפט אויף רחוב אבן גבירול, און דער געשעפט גע האט פארקויפט טעלעוויזשענס. א זיבעצן יעריג מיידל איז אריין געגאנגען קויפן, און דאס איז וואס איז געווארן, האט אים איינגעזעצט. נאכדעם איז דא יעצט נאך א מורא'דיגע זאך, אז. אין אשדוד, אלץ היימישע שטעט נעבעך, איז דא א טאטע וואס האט געהאט א טאכטער וואס ס'פעלט איר אביסל, דריי יאר האט ער געהאט סעקס מיט איר, טרי יערס, אנבעליוועבל. יא רבותי עס וועט אלעס ארויסקומען, איך האב ענק געזאגט, ווילאנג עטס האטס נישט געטשעפעט איז געווען גוט, עטס אנגיין מיט מיר צו טשעפען, ווי איך זאג דער אייבערשטער וועט ענק אויפדעקן אלע עבירות, ווייל איך בין גארנישט שולדיג געווען מ'זאל לייגן א חרם אויף מיר, שוין ס'גוט, צו מיר גיין ווייטער. כ'האב א מורא'דיגע הנאה אז מ'האט געמאכט א יום תפילה, מ'פארט ארויס אין קעמפ, די דרכים זענען בחזקת סכנה, כ'האב ענק געזאגט אין ארץ ישראל האט מען אויך געמאכט אזא יום תפילה פאר די בחורים וואס זענען אראפ פון וועג זאלן צוריק קומען, כ'האב הנאה, מ'האט זיך אויסגעלערנט, ביז יעצט האט מען נאך געוואוסט אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, זעמער אונז געגאנגען האבן מיר געזאגט א נעכטיגן טאג, נישט דער אייבערשטער פירט די וועלט חלילה, דארפסט האבן קינדער, ס'דא בוני עולם ומחריבה, ס'דא אנדערע ארגענעזעישן, און דו דארפסט האבן הצלחה, ס'דא בעלי מקובלים. וואס שפעטער ווערט מען געוואויר אז איין א נואף דער חלבאן איז יעצט טויט קראנק, ער האט גערעיפט א פרוי, ער האט זיך צוגערעדט אז מען מעג וואוינען, און ער האט גערעיפט, ער האט געוואוינט מיט איר נישט, און יענער האט באצאלט סעווענטי פייוו פלאס, וואס א דזשאוק דא גייט פאר, זעהט אויס מען האט אלעס אויסגעטרייט, ס'האט גארנישט געהאלפן, דארף מען זיך צוריקקערן צום הייליגן באשעפער, איך האב א גרויסע הנאה אז מען מאכט אזאלכע יום תפילות, ווייל דאס לערנט אויס די קינדער אז זיי זאלן גלייבן אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, און אנעם אייבערשטן גייט גארנישט, און פארטיג. און דער אייבערשטער זאל אויסהערן אונזערע תפילות. און יעצט אין א סווימינג פול אין ארץ ישראל איז דא א פֿינף און פֿופֿציק יעריגע חזר איז געלאפן נאך נאך א מיידל פון צען יאר, עניוועי איז זי געגאנגען צו די פאליס, בקיצור מען האט אים געכאפט און מען האט אים איינגעזעצט. איך וויל זאגן פארן עולם די זעלבע זאל מען ווארענען אלע קינדער. זייער שטארק געבן קארעדזש פאר די קינדער אז זיי זאלן וואטשן, עס קומען די הייסע טעג, ארץ ישראל איז נאך הייסער ווי דא, און מען טאר זיך נישט לאזן פון קיינעם, אז איינער טאטשט דיך שריי, טוה קול, טוה וואס דו קענסט, די זעלבע דארף מען אנזאגן אלע קינדער וואס זיי פארן יעצט אין קעמפ, מען שיקט ארויס די קינדערלעך אין קעמפ דארף מען זיי אנזאגן קינדער טייערע, דו ביסט נישט פרי פאר אלל, און דו זאלסט זייער וואטשן, קיינער זאל דיך נישט טאטשן, און קיינער זאל דיר נישט טוען גארנישט. דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט, ס'אריינקומען אין שול, זאגט ער, צו ברענגען משיח וואס מען האט געקענט טון, וואס איך האב געקענט טון האב איך געטון, יעצט איז עס אפ טו ענק. אזוי האט ער געזאגט. איך זאג אויך די זעלבע, וואס אונז האמיר געקענט טון מעורר זיין, דאס האמיר געטון, און די רעסט איז אפ טו ענק רבותי. כ'האב עם נישט געוואוסט אז אמאל איז אויך געווען די קאנטרי געמאכט אז מען זאל זינדיגן, די פרויען דארטן און די מענער אין די שטאט, הערט אויס אן אלטן אידישן לידעלע, ער רעדט פון די קאנטרי, הערט עס אויס.

כ'האב ענק אלץ געזאגט אין אמעריקע איז א פראבלעם מען וועלט א פרעזידענט ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך מען זעהט ווי דער פרעזידענט איז אזוי נישט פאלישט ער האט געזאגט מען זאל גיין אין מלחמה שיסן נאכדעם האט ער עס אפגעשטעלט יו נאו וואט ווי לוק לייק אנבעליוועבל איט שאוס די מען דאזענט העוו עני גאטס טו גאו אז דו האסט נישט געהאט ווער ס'זאל מיטגיין פארוואס האסטו געהייסן קודם מענטש דו גיב די גרין לייט האסט געדארפט זאגן הער איך דארף האבן נאך א טאג צוויי קיינער האט דיך נישט געפרעשורט. נאכדעם קומט דארטן זיין איידעם דער וואס האט חתונה געהאט מיט די גויטע סאו קאלד גיורת, ער האט א פלאן מיט פופציג ביליארד דאלער ער וועט מאכן שלום מיט די פאלעסטינער, וואס ער כאפט נישט איז איז סאו אנפאלישט, די פאלעסטינער ברויכן נישט זיין געלט, זיי ברויכן זייער לאנד און זיי ברויכן פון ווי מ'האט זיי ארויסגעקאפעט, אזוי ווי אונז האט מען אונז ארויסגעקאפעט פון אונגערן און פון די אלע פלעצער, אונז וויל מיר צוריק, אונז ברויך מיר נישט אמעריקע, אונז וויל מיר דארט. ס'איז מאר קאנטרי לייף, ס'איז שענער דאס לעבן, ס'גייט אסאך מער נאטורליך אלעס, דא איז מען אונטערגעווארפן מיט אלע זייערע געזעצן, מיט אלע משכב זכרים געזעצן, דער אראבער זוכט זיין לאנד, קענסט אים געבן פופציג מיליארד, מארגן איז עס נישט דא, און ס'איז ווידער נישט דא קיין שלום, נאר דאס איז קושנער, ער מיינט ער פארשטייט, ער פארשטייט גארנישט, כ'וויל ענק לאזן הערן, דא הערטס אויס.
הבית הלבן פרסם היום את החלק הכלכלי של יוזמת השלום

ווען ווי גאט אינוואלווד ווי לוקט עט אלל דיס אטעמפס און ווי טרייד טו סטאדי וואי דעי דידענט ווארק און און דערס אלאט אוו גוד טינגס דעט ווער דאן און ווי טרייד טו טעיק אלל די גוד טינגס דעי דיד און דען קאם אפ וויט א ניו אפראוטש טו טריי טו ברינג דיס פארווארד באט וואט ווער האופינג טו דו איז קריעט א פרעימווארק ווער ווי קען טשעינדזש די דיסקאשען און געט פיפעל טו לוק עט דיס פראבלעמס דיפרענטלי און מאר גרעניולערלי און האופפולי אין א וועי דעט קען ליעד טו סאם ברעיקטרוס. Should we view this as a Marshall Plan type proposal?

יא איי טינק עווריוואן קעירס אבאוט די פאלעסטיניען קאוז סאו ווי קעיר אבאוט די פאלעסטיניען קאוז און וויר טרייען טו העלפ פיינד א סעלושען פיפעל אר טייערד אוו די וועי דיס האס בין סטאק אין די מאד פאר סאו לאנג ענד וואט וויר האופינג ווי קען דו איז געט פיפעל טו לוק עט דיס א ליטעל ביט דיפרענטלי קאם טאגעדער שעיר איידיעס ענד דען האופפולי ווי קען קריעט א פרעימווארק אן וויטש טו מאוו פארווארד עקאנאמיקלי. ענד עט וואט פוינט דו יו ריליס די פאליטיקעל פלען? דאז איט הינדזש אן די סוקסעס אוו די עקאנאמיק קאנפרענס?
נא, ווען וויר רעדי. אגעין, דעטס א אגעין סאמטינג וויב בין ווארקינג אן נאו פאר טו יערס, איטס א ווערי עקסטענסיוו דאקומענט, סאמטינג דעט איי דו טינק וויל אגעין מעיק פיפל לוק עט דיס א ליטל ביט דיפרענטלי און האופפולי ברינג פיפל טו די טעיבל טו סטארט העווינג א דיסקאשען אבאוט האו טו ריזאלוו דיס לאנג סטענדינג אישוס באט דעטס א סעפערעט טאפיק ענד איטס ענד וויל דיעל וויט איט עט א לעיטער דעיט. סאם קריטיקס סעי יור טרייען טו מעיק אן איקענאמיק פיס וויטאוט טעללינג פיפל וואט די פאליטיקעל פיס וואלד אינוואלוו. נאו האו דו יו רעספאנד טו דעט?

ענד מעיבי דעט ליעדס טו סאם בעדלי נידעד ברעיקטרוס. טענק יו דזשערי קושנער. טענק יו סטיוו. טענק יו. יעצט האב איך געהערט אז ס'איז שוין בטל געווארן די גאנצע זאך. קומט אריין די נייעס אז טראמפ זאגט אז מלחמה איז נאך אלץ אויפן טיש, בהמה, מען לאכט פון דער בהמה. איז אזוי ווי ער האט גענומען א גרויסע שיף און געפארן אויפן ים דערמיט, פארגעסן אנצופילן מיט געזאלין מיט סאלאר. בהמה. ניו יארק טיימס האט ער געזאגט אז ער האט עס וועגן דעם נישט געטוהן ווייל ער האט געפרעגט די דזשענעראלס וויפיל מענטשן וועלן שטארבן פון די איראנער האט מען געזאגט הונדערט פופציג האט ער נישט געוואלט דאס הייסט א מענטש וואס ער איז א בעל מלחמה ער איז א נאטינג ער איז א גוטע ביזנעס מאן און דעטס איט אונז זעמער טיף אין דרערד מיט אלע אונזערע געשעפטן א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א פרייליכן און א לעכטיגן חודש תמוז.